היום יום כ ה כסלו, דא א רשימה פון מנהגים וואס דער רבי האט פארשריבן ווען ער איז געוועזן חנוכה תרצ ג ביים שווער ביים פריערדיגן רבין אין ריגע, איז מערסטע פון די מנהגים זענען גענומען פון יענע רשימה, איז די ערשטע זאך אדוני אבי מורי ורבי היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב. מיין פאטער דער רבי רשב פלעגט צינדן חנוכה ליכט צווישן מנחה און מעריב, איז בנוגע צו די הערה פארוואס צינדט מען צווישן מנחה און מעריב, ווייל אין הלכה ווערט דאך געברענגט אז ס'דא דער זמן, איז סוף שקיעת החמה. די שאלה איז ווען איז שקיעת החמה, איז שקיעת החמה ווען ס'הייבט זיך אן צאת הכוכבים, אדער סוף שקיעת החמה ענדיגט זיך אפילו פריער. במילא אויב מ'דארף אנצינדן סוף שקיעת החמה, אויב ס'איז פריער דארף מען צינדן פריער, און אויב ס'איז ביי צאת הכוכבים, קומט דאך דער זמן פון צאת הכוכבים, דעמאלט דארף מען דאך שוין ליינען קרישמע, דארף מען דאוונען מעריב, במילא קען מען ניט אנצינדן קיין חנוכה ליכט ביז נאך מעריב. בשעת אבער מען זאגט אז סוף שקיעת החמה איז פריער, דעמאלט איז דער חיוב פון נרות חנוכה הייבט זיך אן פאר זמן קרישמע, דעמאלט דארף מען צינדן ליכט פריער, פאר מעריב איז דא שרייבט דער רבי אז דער רבי נשמתו עדן דער רבי רשב פלעגט צינדן ליכט צווישן מנחה און מעריב איידער ס'איז געקומען דער זמן מעריב ולא היה מדייק בפתח שיהיה מדרום לצפון או ממזרח למערב א צווייטער פרט אז ער האט נישט מדייק געוועזן אוועקצושטעלן די מנורה אין טיר וואס דאס איז דאך אונזער מנהג אז מען צינד ביים טיר כדי אויף צו באווארענען צו ס'זאל זיין צווישן דרום און צפון אדער פון מזרח למערב, ס'איז נישט געוועזן קיין דיוק אין דערויף ווען דער רבי האט געצונדן ליכט אין שטוב איז וועגן דערויף באווארנט דער רבי, אז לכאורה אין שול שטייט דאך פון רמא אז מען זאל שטעלן אין שול אין אין דרום זייט, וואס דארטן איז געוועזן די מנורה אזוי ווי אין בית המקדש אין דרום זייט, איז במילא לכאורה פארוואס פירט מען זיך נישט אזוי אין שטוב, און דער רבי בלייבט ביי א קשיא. נאך א מנהג הנרות הללו אחר הדלקת כל הנרות, ווען זאגט מען דעם פזמון הנרות הללו? נאכדעם וואס מען האט גענדיגט צינדן אלע ליכט, וואס אין דערויף איז דאך דא אנדערע וואס זיי הייבן אן גלייך ווי מען צינדט אן די ערשטע ליכט הייבט מען גלייך אן זאגן הנרות הללו און בשעת מען זאגט הנרות הללו צינדט מען די איבעריגע ליכט איז דער רבי זאגט דא אז אונזער מנהג איז אז מען הייבט אן נאכדעם וואס מען האט געענדיגט צינדן אינגאנצן די ליכט ווייל די פרי מגדים און ס'קענטיג אויכעט פון דעם אלטן רבינ'ס סידור וואס דער אלטער רבי שרייבט אחר שידליק הנרות, נאכדעם וואס ער צינדט אן די ליכט, יעמאלט זאל מען זאגן הנרות הללו, פון דערויף לערנט דער רבי אז דאס מיינט אז מען דארף אנצינדן נאכדעם, ווייל די פרי מגדים באווארנט דאך אז מען זאל נישט מפסיק זיין מיט הנרות הללו, וויבאלד אז די ברכה גייט דאך אויף די אלע ליכט, איז אויב מען וועט זאגן הנרות הללו ווערט עס א הפסק, און אזוי איז טאקע אונזער מנהג. נאך א פרט והיה יושב בסמוך לנרות חצי שעה לבד מערב שבת קודש שלא היה מתעכב חצי שעה, דער רבי רש"ב פלעגט בלייבן זיצן ביי די ליכט א האלבע שעה, חוץ פון ערב שבת וואס דארטן איז ער ניט געבליבן זיצן א האלבע שעה נאכן אנצינדן די ליכט, איז אויף דערויף בכלל וואס איז דער מקור אויף דערויף איז אינטערעסאנט. אין שולחן ערוך ווערט נאר דערמאנט אז ביי די פרויען איז דער מנהג אז מען זאל נישט טון קיין מלאכה כל זמן די ליכט ברענען, פארשטייט זיך דאס מיינט מען דאך דעם זמן פון די ליכט וואס דאס איז א האלבע שעה. דא זאגט דער רבי אז אויכעט מענער זאלן בלייבן זיצן ביי די ליכט, אז זיי בלייבן זיצן ביי די ליכט קומט אויס אז אויך זיי זיינען זיך משתתף אין דעם ענין פון נישט טון קיין שום מלאכה. עס ווערט געבראכט פון תשובת שב יעקב אז וויבאלד אז מען זאגט דאך אין הנרות הללו זאגט מען דאך אין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, איז כל זמן אז אין לנו רשות להשתמש בהן וואס דאס הייסט די האלבע שעה וואס דארף ברענען די ליכט איז דארף מען זיצן לראותם און מען דארף זיצן און קוקן אויף די ליכט און אזוי איז דער מנהג ווי דער רבי באשטימט דא ווי דער רבי רש"ב האט זיך געפירט דערנאכדעם זאגט ער. מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות, פופציג מינוט זאל ברענען די ליכט פון די מנורה, איז דאס קומט אויס אזוי, דער עיקר זמן איז אז ס'דארף ברענען א האלבע שעה, איצטער אבער ס'איז דאך דא צוויי דעות, ס'איז דאך דא די דעה וואס זאגט אז מ'דארף צינדן פריער סוף שקיעה איז פאר מעריב, איז איידער ס'הייבט זיך אן די זמן פון מעריב, די צווייטע דעה זאגט דאך אז די שקיעה ענדיגט זיך ביי צאת הכוכבים, איז אויב מ'צינדט אן פריער ברענט דאך א האלבע שעה, דערנאכדעם וועט עס נישט ברענען גענוג צייט לויט די צווייטע דעה, און על דרך זה פארקערט איז שרייבט דער רבי אז מיט אן אמת. האט ער ניט געהערט קיין סיבה פאר די רוב, אבער ער זאגט אז סברא מעצמי מיוסד אויף די רוב אז מען קען יוצא זיין ביידע דעות אז עס זאל ברענען די ליכט סיי לויט די ערשטע דעה און סיי לויט די צווייטע דעה, און לפי זה אז מען צינדט אן פֿופֿציק מינוט איז דא סיי דער זמן פון פאר צאת הכוכבים און אויכעט גענוג אויף נאך צאת הכוכבים אז זאל ברענען כשיעור. נאך א מנהג, מנחה נר חנוכה נר שבת. כ ה כסלו תש ג איז געוועזן פרייטאג, איז במילא זאגט ער דעם סדר ווי מען דארף צינדן ליכט, א פריער דארף מען דאוונען מנחה, דערנאך דעם צינדט מען נר חנוכה און דערנאך דעם צינדט מען אן נר שבת, ווייל ס'איז דא א מנהג ביי אנדערע וואס מען דאוונט מנחה אזוי ווי אלע פרייטאג נאך ליכט בענטשן דאוונט מען מנחה, דעמאלט איז שפעט. און מ'האט שוין געדארפט צינדן ליכט, זאגט דער רבי, אין א הערה אין ספר המנהגים שרייבט דער רבי, ווייל דאס איז בדומה צו דעם תמיד און הדלקת הנרות אין בית המקדש, דער סדר איז געוועזן אז פריער האט מען מקריב געוועזן דעם תמיד, און דערנאך דעם איז געוועזן הדלקת המנורה, דערפאר דארף מען פריער דאווענען מנחה און דערנאך דעם צינדן די ליכט. און נאך א סברה זאגט דער רבי זאל נישט אויסקומען קיין תרתי דסתרי, מ'דאווענט מנחה דאווענט מען פאר פרייטאג, צינדן די ליכט צינדט מען דאך פאר שבת, איז אויב מ'וועט פריער צינדן די ליכט וועט דאך אויסקומען אז מ'האט געצונדן פאר שבת איידער מ'האט געדאווענט מנחה פון פרייטאג, כדי זאל נישט זיין קיין תרתי דסתרי דאס איז די סיבה פארוואס מען זאל דאוונען מנחה פאר הדלקת הנרות, על כל פנים דאס שרייבט דער רבי, און ס'איז דא נאך מנהגים וואס במשך פון די קומעדיגע טעג וועט מען אויך דורכגיין מנהגים וואס זענען פארבונדן און גענומען פון יענע רשימה פון דעם רעבן אין ריגע.